זאגט די הייליגע גמרא, האלט מיר דף ה' עמוד א' אביסל פון אונטן. אמר ר' אבין אמר רבי אילעאי אמר רבי יוחנן, האט רבי אבין נאכגעזאגט פון רבי אילעאי וואס ער האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, זרק חפץ, א מענטש האט געווארפן א חפץ ונח בתוך ידו של אדם, און ס'האט געלאנדעט, ונח בתוך ידו של חברו, ס'האט געלאנדעט אין די האנט פון זיין חבר. און איז די הלכה אז ס'איז חייב? וואס איז געווען די מעשה? אונז האבן שוין גערעדט פאריגע וואך פאר שבת אז ווען איך ווארף א חפץ איך בין א מעביר ד' אמות ברשות הרבים און ס'לאנדעט אין די האנט פון מיין חבר כדי די הנחה זאל זיך מייחס זיין צו מיך פאדערט זיך אז מיין חבר זאל נישט האבן נאכגעלאפן דעם באל אויב דער עולם געדענקט אויב מיין חבר לויפט נאך דעם באל פשט איז אז די הנחה איז נישט געשען מצד מיין עקירה איך האב עס געווארפן ס'האט געדארפט אנקומען דארט למעשה אנגעקומען ביד חברו, פארוואס? ווייל ער איז עס נאכגעלאפן. אבער אויב מיין חבר לויפט עס נישט נאך, און גראדע קומט עס אן אין זיינע הענט, די פשט איז אז די הנחה איז געווען מצד מיין עקירה, איז זיך מייחס סיי די עקירה סיי די הנחה צום ווארפער, אין אזא פאל איז מען חייב, סאו דאס איז געווען די זעלבע מעשה דא, זרק חפץ ונח בתוך ידו של חברו איז די הלכה חייב, פרעגט די גמרא מאי קמשמע לן וואס די חידוש דא? ס'איז דאך א געווענליכע הוצאה מרשות, א געווענליכע הוצאה ברשות הרבים. איז זאגט די גמרא וועסטו מיר וועלן זאגן אז די חידוש איז אז ידו של אדם חשובה לו כד' על ד', און למעשה האב איך געמאכט די הנחה, מיין חבר שטייט טאקע אויף איין פלאץ און די הנחה איז זיך מייחס צו מיר, אבער וועלכע סארט הנחה האב איך געמאכט? כ'האב געמאכט א הנחה ביד חברו, אין די האנט פון א צווייטן, לכאורה שטייט דא די חידוש אז די יד פון א מענטש ווערט. גערופן ווי א מקום ד' על ד', אפשר דאס די חידוש, זאגט די גמרא, והא אמרה רבי יוחנן חדא זימנא, ווי אונז האבן גענדיגט פאריגע וואך דעם שיעור, איז רבי יוחנן צוזאמען מיט רבא, זיי לערנען ביידע פשט אין די משנה, אז אונזער משנה וואס איז מחייב ווען ס'איז פושט די עני מיט די אלע פעלער, איז פארוואס? און די איינציגסטע פשט וואס אונז זעמיר געבליבן מיט די משנה איז ווייל די יד פונעם עני, די יד פון בעל הבית, האבן א דין מקום ד' על ד', ממילא די רגע רבי יוחנן לערנט אזוי פשט אין די משנה וואס דארף ער עס זאגן נאכאמאל, אונז האבן שוין א משנה וואס לערנט אזוי. זאגט די גמרא א מורא'דיגע חידוש, מהו דתימא אז די צוויי פעלער זענען נישט גלייך, הני מילי ווען קען איך זאגן אז די יד פון דיין חבר באקומט א דין ווי א מקום ד' על ד' היכא דאחשבה, ווען איך גיי און מיין כוונה איז אז די הנחה זאל זיין בידו של חברו, פשט איז איך זאג פאר מיר איז דאס א חשובע פלאץ, די יד פון מיין חבר האט פאר מיר א חשיבות, לגמרי ווי סיי וועלכע מקום ד' על ד' אבער דא וואס מ'רעדט פון א פאל וואס דער מענטש ווארפט די באל, און מ'רעדט דא ביי א מעשה וואס זיין פלאן איז נישט געווען זאל אריינפאלן בידו של חברו, ער האט עס סתם געווארפן, גראדע האט עס געלאנדעט בידו של חברו, איז דאך נישט געווען קיין אחשבה, איך האב מיך קיינמאל נישט מייחס געווען צו מיין חבר'ס האנט און געזאגט אז איך וויל דארט זאל עס לאנדן, איך וויל דאס זאל זיין די מקום. הני מילי היכא דאחשבה סתם פון די משנה וואס דארט. לייגט מען עס ממש אריין בידו של עני אדער בידו של בעל הבית, פשט איז אז ס'איז געווען א אחשביה, איז וואלט איך געוואלט מיינען אז דווקא ביי אזא פאל האט די יד פון א מענטש א דין ד' על ד', אבל היכא דלא אחשביה לידיה אימא לא קא משמע לן אויף דעם קומט ר' יוחנן צו לאזן הערן א נייע הלכה אז ווען ס'איז געווען זרק חפץ און ס'איז רענדאמלי אריינגעפאלן אין מיין חבר'ס האנט איז נאך אלץ דא די כלל אז ידו של אדם האט א דין ווי מקום ד' על ד'. גייען מיר ווייטער, נאך א הלכה פון רבי יוחנן אמר רבי אבין אמר רבי אילעאי אמר רבי יוחנן עמד במקומו, דאס איז די זעלבע הלכה וואס אונז האבן שוין דערמאנט, אז אויב דער מקבל איז געבליבן שטיין אויף זיין פלאץ, וקיבל, און ער האט אריינגענומען דעם באל וואס דעם זורק האט געווארפן, איז חייב, איז דער ארגינעלער ווארפער חייב. אבער עקר ממקומו אויב איז ער נאכגעלאפן די זאך וואס פליעט וקיבל און ער האט עס געכאפט איז עס פטור איז ער פטור פארוואס ווייל דעמאלטס בין איך מייחס אזוי ווי מ'האט א מינוט צוריק געזאגט דעמאלטס בין איך מייחס די הנחה צו די מקבל ווייל מצד מיין עקירה וואלט עס בכלל נישט געדארפט לאנדען אין זיין האנט ס'איז נאך שוואכער ווי אחשביה ס'איז נישט א שמועס צווישן אחשביה און לא אחשביה ס'איז בכלל נישט געווען דעסטענד אנצוקומען צו מיין חבר'ס האנט איז די הנחה בכלל נישט קיין הנחה לגבי דעם עוקר לגבי דעם ווארפער. תניא נמי הכי אזוי האמיר אויך געזאגט אין א ברייתא עמד במקומו אויב דער מקבל איז געבליבן אויף זיין פלאץ וקיבל און אזוי האט ער געכאפט דאס וואס דער זורק האט געווארפן איז חייב איז ער חייב עקר ממקומו אויב איז ער נאכגעלאפן דאס וואס יענער האט געווארפן וקיבל און אזוי האט ער עס מקבל געווען איז פטור און פארשטייט זיך אז ביידע זענען פטור סיי דער עוקר איז פטור ווייל ער האט נישט געמאכט קיין הנחה און סיי דער מניח. איז סיי דער וואס האט עס מקבל געווען אין וועמענס האנט ס'איז געווען די הנחה, ער איז פטור ווייל למעשה האט ער נאר געמאכט א הנחה אבער נישט קיין עקירה. זאגט די גמרא זייער אינטערעסאנטע בעיא דער עולם זאל צולייגן אביסל קאפ, בא בעי רבי יוחנן האט רבי יוחנן יעצט א שאלה געפרעגט זרק חפץ, א מענטש האט געווארפן א חפץ ד' אמות ברשות הרבים ונעקר הוא ממקומו און ער האט זיך אויפגעהויבן פון זיין פלאץ. און ער איז נאכגעלאפן זיין אייגענע עקירה, איך ווייס נישט וויאזוי א מענטש קען עס טון, אבער אפשר א פאל איז אפשר ווען א מענטש ווארפט א באל און ס'קלאפט צוריק צו די וואנט, איך בין נישט זיכער אויב דאס איז די פאל דא, על כל פנים די מעשה איז ער האט עס געווארפן, ער איז נאכגעלאפן דעם באל און ער כאפט עס, און ער, אין אנדערע ווערטער ער איז דער וואס האט געמאכט סיי די עקירה, און סיי די הנחה איז די שאלה וחזר וקיבל מאי וואס די הלכה פרעגט די גמרא מאי קא מבעיא ליה אין די ערשטע מינוט פארשטייט נישט די גמרא בכלל וואס די שאלה ער האט געמאכט די עקירה ער איז געווען דער וואס האט געמאכט די הנחה וואס איז בכלל די צד אז מען זאל אים פטר'ן לאזט זיך די גמרא אריין אין זייער טיפע לומדות און אמר רב אדא בר אהבה אז שני כוחות באדם אחד קא מבעיא ליה אז די בעיא דא איז ווען די מעשה המלאכה האט אנהאלטן אין זיך צוויי כוחות פונעם זעלבן מענטש איז די שאלה צו שני כוחות באדם אחד כאדם אחד דמי און למעשה ס'איז טאקע צוויי כוחות מ'מוז שוין מסביר זיין וואס די צוויי כוחות זענען אבער למעשה ביידע כוחות קומען פונעם זעלבן מענטש די זעלבע מענטש האט געמאכט די עקירה געמאכט די הנחה די זעלבע מענטש האט געמאכט די הנחה האט געמאכט די עקירה וחייב איז ער חייב אדער דילמא ניין כשני בני אדם דמי ער פטור, עס האט אויך די זעלבע פטור פון שניים שעשו ווי ס'זעהט אויס פון רשי איז די ווארט אזוי, ווען דער מענטש האט געמאכט די עקירה איז, ווען א מענטש איז א זורק און ער מאכט די עקירה איז אין די עקירה ליגט שוין אויך א א א הנחה, יא, יעדעס מאל וואס א מענטש ווארפט עפעס איז מצד זיין עקירה איז דא א געוויסע פלאן ווי די הנחה גייט פאלן, ווי די גייט ווי דאס גייט אנקומען, אויב לאזט ער די עקירה. זיך אויספירן בשלימות, ער ווארפט עפעס, איז לויט די כח וואס ער האט אריינגעלייגט אין די עקירה, לויט ווי ער האט געצילט, איז דא א געוויסע דעסטיני, ס'איז דא א געוויסע פאזישן ווי די ווי דאס גייט אנקומען. יעצט, דער מענטש האט אפגעשטעלט זיין אייגענע עקירה. די הנחה וואס וואלט ווען געדארפט געשען מצד זיין עקירה האט ער אפגעשטעלט. ער קומט צו לויפן פון דער זייט און ער געבט עס א כאפ. איז מיין ארגינעלע עקירה האט נישט די הנחה וואס וואלט ווען געדארפט האבן מיין הנחה, די צווייטע הנחה וואס איך מאך ווען איך בין אליין נאכגעלאפן מיין באל און כ'האב עס געכאפט האט בכלל נישט קיין עקירה אין זיך, האט די גמרא א שאלה צו די צוויי כוחות, יא, ווען די עקירה האט נישט אין זיך די ארגינעלע הנחה וואס וואלט ווען געדארפט זיין און מיין הנחה האט נישט קיין עקירה איז דא דא א געוויסע דיסקאנעקט, אזוי ווי ווען איין מענטש מאכט די עקירה. און די צווייטע מענטש מאכט די הנחה, פארשטייסט אז די צוויי קומען זיך נישט צוזאם, די עקירה איז זיך מייחס צו איינעם, און די הנחה איז זיך מייחס צום צווייטן. דא אויך, מיין ערשטע מעשה אנהאלט אן עקירה, אבער די צווייטע הנחה קען איך נישט צוזאמשטעלן מיטן ערשטן עקירה, ווייל די עקירה אליינס האט אנהאלטן א הנחה, מצד די ערשטע עקירה וואלט דאך געדארפט זיין א צווייטע סארט הנחה, און די צווייטע הנחה קען איך נישט מייחס זיין צו די עקירה, ווייל די צוויי זענען נישט קיין מחותנים, מצד די ערשטע עקירה וואלט געדארפט זיין א אנדערע הנחה און ער איז געקומען און ער האט עס דיסטראפטעד, ער איז געקומען און ער האט געכאפט איז די נייע הנחה הענגט אן קיין עקירה, ממילא איז דאס די גמרא'ס איבעיא צו מען קען די צוויי משדך זיין ווייל למעשה קומט עס פון איין מענטש אדער ניין און ס'איז שני כוחות און איך קוק עס אן די זעלבע ווי שניים שעשו, ס'איז א דקות'דיגע סברא דארט מען קען אריינקוקן אליין אין רשי און זיך מתעמק זיין דערין. אבער דאס לכאורה דארף זיין די ווארט, איז בלייבט די גמרא תיקו. די גמרא האט נישט קיין קלארע מסקנא אויף די שאלה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רב אבין אמר רבי יוחנן, הכניס ידו לחצר חברו. אינטערעסאנטע מעשה, א מענטש האט אריינגעשטעקט זיין האנט אין זיין חבר'ס חצר וקיבל מי גשמים, עס איז געגאנגען א גאס רעגן, ער שטייט אזוי אזוי פארשטייט די גמרא, על כל פנים די גמרא די מעשה אין די הוה אמינא, עס רעגנט אריין, און דאן טראגט ער עס ארויס, והוציא און ער טראגט עס ארויס חייב, זאגט די גמרא איז חייב מתקיף לה רב זירא, פרעגט רב זירא פון אונזער משנה מה לי הטעינו חברו מה לי הטעינו שמים, אין אונזער משנה ווען דער עני שטעקט אריין למשל זיין האנט בחצר בעל הבית און דער בעל הבית גייט און לייגט אריין זיין ברויט און דער עני טראגט עס ארויס איז ער פטור ווייל איך בין מייחס די מעשה עקירה צום בעל הבית, און איך זאג נישט אז די עקירה איז דער עני'ס עקירה, פארוואס? ווייל הטעינו, ער האט אים אריינגעלייגט דעם ברויט, דא אויך, מה לי שמים, ווען דער הימל לייגט אריין וואסער אין מיין הענט, פארוואס ביסטו מייחס די עקירה צו מיך ווען איך טראג עס ארויס? זאג די עקירה איז געשען בידי שמים, און איך האב נאר געמאכט די הנחה, פארוואס ביסטו מיך מחייב? מה לי הטעינו חבירו, ווען די חבר לייגט אריין די ברויט אין זיין האנט, מה לי הטעינו שמים, ווען די הימל לייגט אריין רעגן, איהו לא עביד עקירה, אונטערשטע שורה איז ער האט נישט געטון די עקירה, זאגט די גמרא, די גמרא טוישט טאקע די מעשה, לא תימא קיבל אלא קלט. קלט מיינט ער האט געשלאגן דעם וואסער. ער האט געשלאגן דעם וואסער אריין אין זיין האנט. ס'איז נישט פשט אז די וואסער איז האט נאטירליך אריינגעלאנדעט אין זיין האנט גראד פון הימל. ער האט געשלאגן דעם וואסער. ער האט אזוי ווי געפראסקעט דעם רעגן און ער האט עס אזוי ווי ער האט דיירעקטעד די רעגן אריין אין זיין אנדערע האנט, לאמיר זאגן מיט די לינקע האנט, שפריצט ער די רעגן און ס'לאנדעט אריין אין זיין אין זיין רעכטע האנט, בין איך מייחס, ס'איז דאך שוין אזוי ווי ער לייגט עס אליין אריין, בין איך מייחס די עקירה צו אים. לא תימא קיבל אלא קלט, פרעגט די גמרא והא בעינן עקירה מעל גבי מקום ד', זייער שיין אויסגעשטעלט אז דער מענטש האט פאקטיש געמאכט די עקירה און ס'איז נישט ווי ס'איז הטעינו שמים, אבער למעשה ס'פאדערט זיך אן עקירה מעל גבי מקום ד', וליכא, לופט, יא, ווען זיין לינקע האנט נעמט די רעגן און שלאגט עס אריין אין זיין אין זיין רעכטע אריין איז קיין עקירה ממקום ד' על ד' איז נישט געווען, פארוואס? ווייל רעגן איז דאך פורחת באויר, ס'הענגט דאך אין די לופט, און ס'הייסט נישט קיין עקירה ממקום ד'. אמר רבי חייא בריה דרב הונא כגון שקלט מעל גבי הכותל, די גמרא טוישט יעצט א צווייטע מאל די מעשה, אז דא רעדט מען נישט ממש ווי ער האט געפראסקעט לופט און אזוי אריינגעשפריצט וואסער אין זיין האנט, נאר וואס דען? ער האט אראפגעשפריצט, ער האט אראפגעגליטשט וואסער וואס איז האט גערינען אויפן כותל, און ער האט עס אזוי אריינגערינען אין זיין האנט, מילא האב איך סיי אן עקירה, ווייל ער טוט עס מיט זיין האנט, און סיי איך האב א מקום ד' על ד', ווייל די כותל איז א מקום ד' על ד', איך מיין די ראשונים זאגן אז די דיקקייט פון די כותל איז איז געווען ברייט ד' על ד', מילא בין איך מייחס אפילו די הויכקייט פון דעם כותל וואס פון דארט נעמט ער די וואסער אויך ווי א מקום ד' על ד'. מילא ווי די גמרא פארשטייט יעצט האב איך עוואוידעד אלע פראבלעמען איך האב דא א אויסגעהאלטענע עקירה אויף צו מחייב זיין אמר רב יא אמר רב חייא בריה דרב הונא כגון שקלט מעל גבי כותל פרעגט די גמרא על גבי כותל נמי ווען א מענטש נעמט וואסער און ער רייבט עס אראפ פון א כותל זאל איך אויך נישט קענען מחייב זיין פון אזא סארט עקירה והא לא נח ווי קענסטו מיר עס ווי קענסטו מיר זאגן אז ס'האט א דין ווי א מקום ד' על ד' והא לא נח א כותל איז דאך א גראדע זאך די וואסער רינט דאך תיכף אראפ און אז ס'איז לא נח אז ס'זיצט בכלל נישט דארט האב איך נישט קיין עקירה ממקום ד' על ד' ענטפערט די גמרא כדאמר רבא אזוי ווי רבא האט געענטפערט אין א צווייטע סוגיא וואס די גמרא גייט באלד ברענגען וואס דארט האט מען געהאט א אנדערע קשיא און רבא האט עס איינגעזעצט בכותל משופע ווען מ'רעדט פון א שיפע וואנט, הכי נמי בכותל משופע, ווי די גמרא פארשטייט יעצט, ווען מ'רעדט פון א שיפע וואנט איז שוין דא דא איז ס'איז כותל, יא, מ'רעדט פון א כותל, און אבער ס'איז שוין גענוג ס'זאל הייסן סיי סיי א מקום ד' על ד' ווען מ'רעדט זיך פון א כותל, און סיי אז ס'זאל הייסן ווי נח אז ווען איך נעם עס פון דארט, זאל עס הייסן א גוטע עקירה. פרעגט די גמרא, והיכא איתמר דרבא, וואו האט מען געלערנט די תירוץ פון רבא אז מען רעדט בכותל משופע? אהא דתנן, אויף דעם וואס מ'האט געלערנט אין א משנה, אינטערעסאנטע מעשה, היה קורא בספר, א מענטש האט געהאלטן אינמיטן לערנען ווי א. אין א ספר און רש י זאגט אז די אמאליגע ספרים זענען אלע געווען געמאכט ווי אונזערע מגילות ווי א ראול, און ער איז געזיצן על האסקופה, ער איז געזיצן אויף די סטעפס פארנט פון זיין הויז, ווי רש י איז מסביר אז די סטעפ האט א דין כרמלית, ס'האט א דין ווי א ווי א רשות מדרבנן, פשט איז זיין הויז איז די רשות היחיד, די סטעפס. די פראנט פון זיין הויז דארט ווי ער איז געזיצן איז א כרמלית און נאך די סטעפס איז דא די רשות הרבים ונתגלגל הספר מידו און ער האלט דעם ראל אינמיטן האט זיך די ס'האט זיך אויפגעפראלט און ס'האט געגעבן א פאל ארויס א חלק פון די מגילה האט געגעבן א פאל ארויס אינעם רשות הרבים אריין איז די הלכה אז גוללו אצלו ער מעג עס צוריק שלעפן פשט איז אזוי. קאז ס'איז אגדו בידו, פשט איז ער האלט נאך איין איין איין חלק פון די פון די מגילה האלט ער נאך אין זיין האנט, יא? איז און בעצם לאמיר זאגן איך זיץ אין א רשות היחיד און מיין ספר ראלט זיך אויף אין א רשות הרבים, איז בעצם ווילאנג איך האלט עס הייסט עס נישט קיין עקירה? ס'הייסט נאך אגדו בידו הייסט אלץ ווי דער מענטש האט עס נאך, און מדאורייתא מעג איך עס צוריק נעמען. נו וואס דען? אין אזא פאל ווען איך רעד פון רשות היחיד צו רשות הרבים, איז דא א דרבנן'דיגע איסור, די רבנן האבן מורא אז איך קען אים לאזן צוריק שלעפן ווען ס'אגדו בידו ווען ער האלט עס נאך, וועט ער עס קומען נעמען ווען די גאנצע זאך פאלט ארויס, אין אזא פאל איז דא אן איסור דרבנן. אבער אין אונזער פאל וואס ס'נישט מרשות היחיד לרשות הרבים, ס'נאר מכרמלית לרשות הרבים, אזוי איז אגדו בידו איז אפילו ווארסט קעיס סענעריו ווען ס'פאלט אינגאנצן אראפ, וואלט ער עס און ער הייבט עס אויף וואלט ער אויך נאר געווען עובר אויף א איסור דרבנן, אין אזא פאל וואס אגדו בידו בין איך אים מתיר לכתחילה אז ער מעג עס צוריק נעמען. שטימט? זאגט די גמרא ווייטער היה, זאגט די משנה ווייטער היה קורא בראש הגג, וואס דא רעדט מען שוין יא פון א רשות היחיד, ונתגלגל הספר מידו, און די ספר איז ארויסגעפאלן פון. פון זיין האנט, וואס דא ווערט שוין די שאלה מער פראבלעמאטיש, ווייל ער שטייט אין רשות היחיד, און די ספר ראלט זיך ארויס צו די רשות הרבים, איז מאכט יעצט די משנה א חילוק עד שלא הגיע לי' טפחים, ווילאנג די ספר נאכנישט אריינגעפאלן אין די אין די ריכטיגע רשות הרבים, וואס דאס איז אין די לעצטע צען טפחים פון די קרקע. און צען טפחים ארויף איז גוללו אצלו ווייל די ווייטער די זעלבע געדאנק אז ס'איז אגדו בידו און ס'הענגט נאר אין א מקום פטור ממילא בין איך אים מתיר עס צוריק נעמען משהגיע לי' טפחים איינמאל ס'זיצט שוין אין די צען טפחים די ראל פונעם מגילה פונעם ספר איז שוין אין די צען טפחים פון רשות הרבים האב איך שוין נישט קיין רעכט האב איך שוין נישט קיין רעכט עס צוריק צו נעמען דא שוין די גזירה פון וואס עט זיין ווען ס'עט אינגאנצן ארויספאלן, איך וועל עס צוריק נעמען, וועל איך דאך עובר זיין אויף אן איסור דאורייתא, ממילא לאז איך דיר נישט דא אפילו ווען ס'נאך אגדו בידו, אפילו ווען איך כאפ עס נאך אן, נו וואס דען חזל געבן דיר יא א היתר אז הופכו על הכתב, כ'האב א רעכט צו געבן א פליפ די מגילה. אז די כתב זאל זיך דרייען צו די זייט פון די כותל, און די ליידיגע חלק זאל זיין צום הימל, צום רשות הרבים, אז עס זאל נישט אויסקומען אזא בזיון אז אפענע כתב איז אויסגעדרייט צום רשות הרבים. והוינן בה, האבן מיר אריינגעקלערט אין דעם משנה אמאי הופכו על הכתב, פארוואס ביסטו מיר נאר מתיר צו פליפן דעם כתב און דו לאזט מיך עס נישט צוריק נעמען הא לא נח? למעשה רעדט מען דא ווען ס'איז אגדו בידו און ס'איז אין די אנדערע עק, איז נאר אריינגעקומען אין די רשות הרבים אין די י' טפחים פונעם רשות הרבים, אבער ס'האט נאכנישט געלאנדעט אין רשות הרבים, ס'האט נאכנישט געלאנדעט אין רשות הרבים, וואס איז עס אנדערש ווי ווי ווען ס'איז למעלה מי' ווען ס'איז א מקום פטור, ס'איז קיינמאל נישט נח, אז ס'איז קיינמאל נישט נח זאל איך עס אנקוקן ווי ס'ליגט בכלל נישט אין רשות הרבים, אז ס'ליגט בכלל נישט אין רשות הרבים זאל איך ווייטער מתיר זיין אים עס צוריק נעמען. ואמר רבא, אויף דעם האט רבא געענטפערט בכותל משופע, דאס איז רבא'ס תירוץ אז איך קוק עס יא אן ווי נח, איך קוק יא אן ווי עס האט שוין געלאנדעט אין רשות הרבים, אפילו עס איז נאכנישט אנגעקומען צו די פלאר פון רשות הרבים, ס'איז נאר אין די י' טפחים פון רשות הרבים, פארוואס זאל מען רעדן פון א שיפע, פון ס'ראלט זיך אראפ א שיפע וואנט, איך זיץ דא מיין אויפן גג באט די וואנט איז שיף, ממילא ווען די מגילה. ראלט זיך אפ, האט זיך עס געראלט אויף א שיפע וואנט, און די שיפע וואנט קוק איך שוין יא אן ווי נח יא, איך קען שוין אנקוקן די מגילה וואס זיצט יעצט אויף די שיפע וואנט, קען איך אנקוקן ווי עס איז ממש עס זיצט ברשות הרבים, און אז עס זיצט ברשות הרבים לאז איך דיר נישט איינמאל עס איז אריינגעקומען די י' טפחים ברשות הרבים, לאז איך דיר עס נישט צוריק נעמען, און איך הייס דיר עס פליפן. זאגט די גמרא, אימור דאמר רבא, איך פארשטיי זייער גוט אז די כותל משופע שטעלט צו א דין נח פאר רבא, איך פארשטיי די לומדות זייער גוט בספר, איך פארשטיי עס זייער גוט בספר, ווען מען רעדט פון א זאך וואס איז מעס, פון א זאך וואס קען זיצן, אז די רגע עס איז כותל משופע און די ספר ראולט זיך ארויף אויף דעם כותל משופע, איז קוק איך עס אן ווי ס'זיצט און כ'האב דא א מקום ד' על ד' כ'האב דא נח, כ'האב דא אלע פראבלעמען וואס א געווענליכע הנחה ברשות הרבים שטעלט מיך צו, אבער מים, ווען מ'רעדט דא פון וואסער, ווען מ'רעדט דא פון רעגן, וואס העלפט מיר כותל משופע, מי עבידי דנייחי, וואסער רינט ווייטער, מילא ס'גייט נישט זיין קיין נח, די וואסער שטעלט זיך נישט אפ, און אז ס'נישט קיין נח האב איך נישט קיין דין מקום ד' על ד' מילא ווערט צוריק שווער אונזער גאנצע מעשה דא, ווען א מענטש איז הכניס ידו לתוך חברו און ער האט גענומען דארט די מי הגשמים און אפילו אז מ'האט פארענטפערט אז מען רעדט בכותל, מי הגשמים קיין עקירה זאל עס נאך אלץ נישט הייסן ס'זאל נישט הייסן ווי ער האט געמאכט אן עקירה. מילא די גמרא פאלט אפ פון די אלע תירוצים די גמרא קומט צו זייער א סימפליסטישע ציור זייער א סימפליסטישע פאל. אלא אמר רבא, ענטפערט רבא, כגון שקלט מעל גבי גומא. די מי גשמים וואס מען רעדט, רעדט מען נישט פון סיי וועלכע וועג וואס ער נעמט מי גשמים פון הימל, אדער פון כותל, אדער פון כותל משופע, אדער כגון שקלט, מען רעדט פשוט, זיין חבר האט געהאט דארטן א גריב, א בור, וואס אין די בור האט זיך איינגעזאמלט מי גשמים, ער גייט, ער געט א שעפ ארויס אביסל וואסער, ער טראגט עס ארויס, ער האט געמאכט א גוטע עקירה, ער האט געמאכט א גוטע הנחה און שלום על ישראל, און וועגן דעם איז דא א חיוב ביי יענע מעשה, פרעגט די גמרא גומא, אויב רעדט מען פון סתם א גריב פשיטא, וואס איז אנדערש ווי א מענטש שלעפט ארויס א בענקל פון יענעמ'ס חצר, וואס האסטו מיר דא מחדש געווען? ענטפערט די גמרא א זייער אינטערעסאנטע תירוץ, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען, מים על גבי מים לאו הנחה, ווען וואסער זיצט אויף וואסער, וואסער איז דאך אזא שאקלדיגע זאך, ס'איז דאך אזא ליקוויד, וואס פארט און ס'טאנצט, מילא ווען איך נעם פונעם אויבערשטן שיכט פון וואסער פון דעם גומא, זאל איך נישט מייחס זיין ווי כאילו די וואסער זיצט אין א גריב, מילא ווען איך הייב עס אויף האב איך עס אוועקגענומען פון א מקום ד' על ד' פון א מקום חשוב, איך זאל זאגן איך האב גענומען וואסער פון וואסער, ווען איך נעם וואסער פון וואסער, וואסער איז א ארעי'דיגע זאך, ס'הייסט נישט ווי גענומען פון א נח, פון א מקום ד' על ד', מהו דתימא מים על גבי מים לאו הנחה, ס'פעלט דא בכלל פון די דין הנחה קא משמע לן. אז ניין ווען א מענטש נעמט ארויס אביסל וואסער פון אויבן בין איך מייחס ווי כאילו די עקירה געווען פון די גומא איך קוק עס נישט אן ווי איך נעם וואסער פון וואסער פון אויבן איך קוק אן די גאנצע וואסער ווי איין זאך ווי איין גרויסע טאפ און אזוי ווען איך טראג ווען אוועק די גאנצע וואסער פארשטייסטו אז די וואסער איז געזיצן אויף א גומא און די גומא איז א מקום נח ס'איז א מקום ד' על ד' די זעלבע דין האט עס ווען איך נעם אביסל וואסער קא משמע לן אז ניין איך בין יא מחויב ואזדא רבא לטעמיה רבא גייט מיט זיין טעם דאמר רבא רבא זאגט אזוי מים על גבי מים, ווען וואסער זיצט אויף וואסער, היינו הנחתן, איז דאס הייסט א הנחה, דאס איז די צורה פון הנחה פון וואסער, און אזוי ווי איך האב געזאגט, איך בין מייחס ווי איך מאך אן עקירה פון די כלי, די גאנצע וואסער איז איין גרויסע גוש, און אפילו ווען איך נעם אביסל וואסער זאג איך נישט איך האב גענומען פון די מים עליונים איבערגעלאזט די מים התחתונים, און זאלסט האבן א דיון צו ס'איז געווען א עקירה פון א גוטע הנחה אדער נישט, די תירוץ איז ניין, איך בין מייחס די גאנצע זאך ווי איינס און אלעס זיצט אין א כלי, אלעס זיצט אין א גומא און ס'איז א גוטע עקירה. אבער אגוז על גבי מים, ווען א ניסל שווימט אויף וואסער איז דאך ס'פלאוט, ס'פארט אהין און ס'פארט צוריק, שטעלטס ענק פאר א הארל אין א וואנע, ס'פארט אהין ס'פארט אהין, דאס הייסט נישט ווי ס'זיצט, איז לאו היינו הנחתו הייסט עס נישט קיין הנחה, מילא מיין עקירה הייסט נישט קיין עקירה. מילא דאס איז געווען די חידוש פון אונזער פאל דא, ווען א מענטש האט אריינגעשטעקט זיין יד אין רשות חבירו און האט ארויסגענומען דארט מי הגשמים, אז וואס אז דאס וואס איך נעם וואסער פון די גומא הייסט א גוטע עקירה, בעי רבא, האט יעצט רבא א שאלה, אגוז בכלי, ווען א ניסל זיצט אין א טעפל. וכלי צף על גבי מים, און די כלי שווימט אויפן וואסער, וויאזוי בין איך, און דער מענטש איז געגאנגען האט ארויסגענומען דעם אגוז, און אזוי לערנט מען בפשטות, אנדערע ראשונים לערנען אנדערש, אבער אזוי וועלן מיר אונז לערנען, דער מענטש נעמט ארויס דעם אגוז, וויאזוי בין איך מייחס די מעשה עקירה בתר אגוז אזלינן, קוק איך עס אן בלויז ביחס צום אגוז, און די אגוז איז והא נייח, דער אגוז זיצט זיך רואיג אין א טעפל, און ער איז קאמפארטעבל דארטן, און ס'איז נישט קיין געשאקעלטע זאך, קוק איך עס אן ווי א געהעריגע הנחה, מילא מיין עקירה איז א א געהעריגע עקירה, והא נייח, און די אגוז זיצט זיך רואיג אינעם טעפל, או דילמא בתר כלי אזלינן, אדער ניין קוק איך אן די גאנצע זאך ווי איין גרויסע זאך, און מילא די די אגוז האט דעם זעלבן דין ווי די כלי, און די כלי שאקלט זיך אין וואסער. בתר כלי אזלינן והא לא נייח, דנייד, און ס'הייסט נישט קיין הנחה אז איך זאל דא קענען מאכן אן עקירה פארוואס דנייד ווייל דער טעפל שווימט אויפן וואסער, תיקו, די גמרא איז געבליבן ביי א שאלה. האמיר נאך א שאלה יעצט, לאמיר זעהן, שמן שצף על גבי יין, ווען איך האב אויל וואס שווימט אויף וויין, יעדער איינער ווייסט אז שמן וואס זיצט אויף וויין מישט זיך נישט אויס, און די שמן בלייבט שוועבן פון אויבן, ווערט יעצט א שאלה, קוק איך עס אן, ווען איך גיי נעמען די שמן, קוק איך עס אן ווי איך האב געמאכט אן עקירה פון יין, ארויס פון יין, ווייל ס'איז סעפערעטלי. און ס'איז והא לא נייח, ווען א זאך זיצט אויף וואסער, אזוי ווי דער אגוז זיצט און טאנצט און שאקלט זיך און איך קען פון דארט נישט מאכן קיין עקירה, די זעלבע זאך וועל איך דא זאגן ביי שמן אדער ניין, ווען ס'איז ליקוויד מיט ליקוויד איז עס אזוי ווי מים על גבי מים, וואס היינו הנחתן, אזוי זיצט וואסער און איך קוק עס אן ווי איך האב געמאכט אן עקירה פונעם פאס. ווי כ'האב געמאכט אן עקירה פונעם כלי, און רש"י זאגט אינטערעסאנט אז די זעלבע מעשה וואלט געקענט זיין שמן מיט מים, ווייל וואסער און אויל מישן זיך אויך נישט, און כ'וואלט געקענט האבן די זעלבע שאלה, נאר די ראיה פון די משנה וואס אונז גיימיר האבן לגבי תרומה, רעדט זיך פון שמן און יין וואס ס'איז נישטא קיין דין תרומה ביי מים, סאו די צוויי פעלער פון תרומה וואס איך גיי דארט האבן איז שמן און יין, מילא פרעגט עס שוין די גמרא דא לגבי שבת אויך אויף א וועג, פון שמן שצף על גבי יין איז ווען איך האב אויל וואס שווימט אויף וויין איז מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבנן עס גייט אן א מחלוקת צווישן רבי יוחנן בן נורי ורבנן וואס איז די מחלוקת דתנן אונז האבן געלערנט אין א משנה שמן לגבי תרומה שמן שצף על גבי יין ווען איך האב אויל וואס שווימט אויף וויין און ביידע זענען קדוש בקדושת תרומה ונגע טבול יום און א מענטש וואס איז טמא געווארן בטבול יום. וואס מיינט א טבול יום? טבול יום מיינט א מענטש וואס איז טמא געווארן בעבר, אים למשל האט צוגערירט א שרץ און ער איז זיך געגאנגען טובל'ן און די הלכה איז אז ביז ביינאכט האט ער א דין טבול יום און אויב און ער האט א דין ווי א שני לטומאה און אויב גייט ער צורירן אויב גייט ער צורירן תרומה תרומה גייט ביז שלישי אונז האבן שוין גערעדט אין ברכות דערוועגן תרומה גייט ביז שלישי אבער ס'גייט נישט ווייטער פשט איז ס'איז פסול ס'קען נישט מטמא זיין ווייטער נאר אויב איך בין נאר מטמא די שמן גייט עס נישט קענען מטמא זיין די יין ווייל ס'ווייל ס'ווערט נאר פסול מצד די נגיעה פונעם טבול יום אבער ס'נישט ס'איז נישט מטמא ווייטער ונגע טבול יום בשמן לא פסל אלא שמן בלבד פארוואס ווייל דער תנא קמא דא און די רבנן דא זיי קוקן עס אן ווי צוויי באזונדערע זאכן פשט איז איך האב נאר צוגערירט די שמן איך האב נאר צוגערירט די שמן אלדאו ס'זיצט אויפן יין איז דער יין נישט א פאליצע ס'נישט א שעלף. פארן פארן פארן פארן די יין איז א שעלף פארן שמן, כ'האב דאס קיינמאל נישט צוגערירט, כ'האב עס קיינמאל נישט צוגערירט, איז די איינציגסטע וועג וויאזוי דער יין קען דא ווערן טמא, איז אויב די שמן גייט מטמא זיין דעם יין, מצד מיין נגיעה בין איך נאר מטמא דעם שמן, אויב די שמן גייט מטמא זיין דעם יין, דאס וואלט געארבעט, באט, אונז האבן דאך יעצט געזאגט אז שמן גייט נאר ביז שלישי, איך בין א שני, די טבול יום איז א שני, איך האב געמאכט די שמן שלישי, דא שטעלט זיך די טשעין אפ. ס'גייט שוין נישט צום יין, וועגן דעם איז נאר די שמן טמא, און די יין איז נישט טמא, לא פסל אלא שמן בלבד, רבי יוחנן בן נורי אומר, שניהם מחוברים זה לזה, איך קוק עס אן ווי איין זאך, און אז איך קוק עס אן ווי איין זאך, איז ווען איך האב צוגערירט דעם שמן, דארף איך נישט די שמן זאל מטמא זיין די יין, מיין אריגינעלע נגיעה וואס רירט צו די שמן קוק איך אן ווי א. אזוי ווי אזוי ווי ווען די גאנצע זאך וואלט נאר געווען שמן און נישט דא האלב שמן און און די אנדערע האלב שמן ס'איז אלעס איינס מילא מיין אריגינעלע נגיעה גייט דא צו וואס רירט צו די שמן איז אויך מטמא די יין איז דאס די זעלבע מחלוקת זיין ביי אונז דער וואס לערנט אז שניהם מחוברים זה לזה איז קומט אויס אז וואס אז די שמן וואס זיצט אויבן איז קוק איך אן ווי איינס מיט די יין אז איך קוק עס אן ווי איינס מיט די יין זיצן ביידע צוזאמען אין א פאס. און אז ס'זיצן ביידע צוזאמען אין א פאס קען איך אוודאי מאכן אן עקירה, איך קען אויפהייבן דעם שמן אלדאו ס'זיצט אויפן יין, ווייל איך בין מייחס די הנחה ווי ס'זיצט אין א פאס נישט ווי ס'זיצט אין יין, איז די עקירה א גוטע עקירה. אויב לערן איך אבער אז איך בין נאר מטמא דעם שמן און ס'איז נישט שניהם מחוברים זה לזה קומט דאך אויס אז דער שמן זיצט נישט אין פאס, דער שמן זיצט אין יין, אז ס'זיצט אין יין איז עס לא נח, אז ס'איז לא נח קען איך קיין עקירה נישט מאכן, מילא אין אזא פאל. עלעך נישט זיין מחיוב אין שבת. גייען מיר צו א נייע הלכה אמר ר' אבין אמר ר' אילעאי אמר ר' יוחנן היה טעון אוכלין ומשקין מען דארף דא צולייגן אביסל קאפ ונכנס ויצא כל היום כולו א מענטש איז געווען אנגעלאדן מיט אוכלין ומשקין אדער מיט סיי וועלכע זאך וואס א מענטש טראגט ונכנס ויצא כל היום כולו א אינטערעסאנטע היכי תמצא ער גייט אריין רשות הרבים ער גייט ארויס רשות הרבים א גאנצן טאג ער פארט ער קומט ער פארט ער קומט און פאר לויט ווי ס'זעהט אונז אויס אין די ערשטע מינוט האט ער דא געטון צען מלאכות פון שבת, ער טראגט דעם זעלבן קאפי און ער גייט אריין און ער גייט ארויס, אריין רשות הרבים און ארויס רשות היחיד, מיט דעם אלעם איז אינו חייב עד שיעמוד, גייט ער נישט ווערן מחיוב אויף די אלע הוצאות און הכנסות עד שיעמוד ביז ער גייט זיך אפשטעלן? לאמיר אריינטראכטן א מינוט וואס איז געווען די מעשה, די מעשה איז געווען דא, ווען איך האב גענומען דעם קאפי אין דער האנט און מיין פלאן איז נישט געווען צו גיין אויף דער גאס, מיין פלאן איז געווען צו גיין פון דעם טיש ביז יענעם טיש אינעם זעלבן רשות. קומט אויס אז מיין אריגינעלע עקירה, ווען איך האב אריינגעלייגט די קאווע אין מיין האנט, איז נישט געווען א עקירה על מנת צו טון א מלאכה. און די הלכה איז אז מלאכת מחשבת אסרה תורה. אבער ווען א מענטש, וואס מיינט מלאכת מחשבת אסרה תורה? אז כדי צו ווערן מחיוב, דארף איך מכוון זיין צו טון די מעשה מלאכה. אין אנדערע ווערטער, יעדעס מאל איך מאך אן עקירה, כדי איך זאל קענען ווערן מחיוב אויף די עקירה, דארף עס זיין אזא מין עקירה על מנת להוציא, על מנת די מלאכה פון מלאכת שבת, ס'איז נישט גענוג אן עקירה, סתם אן עקירה צו גיין פון דא ביז דארט, ווייל דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט קיין עקירה פון א מלאכה, דאס איז נישט קיין עקירה פון מעשה שבת, וואס הייסט א ריכטיגע עקירה פון מעשה שבת, ווען מיין פלאן איז מצד די עקירה ארויסצוגיין אינדרויסן, ממילא אין אונזער פאל וואס ווען איך האב אויפגעהויבן די עקירה, די ארגינעלע עקירה, האב איך נישט געפלאנט ארויסצוגיין, איך האב נאר געפלאנט צו גיין פון איין ווינקל צום אנדערע ווינקל, דא קיינמאל נישט געווען קיין מלאכת מחשבת, ס'איז קיינמאל נישט געווען די חלק, די עקירה וואס איז א חלק פון א פון א מעשה מלאכה, וואס מיינט הוצאה מרשות לרשות, ממילא אפילו יעצט ווען איך גיי און איך קום, די ארגינעלע עקירה קען נישט הייסן קיין עקירה של מלאכה, ס'איז נישט קיין מלאכת מחשבת, ממילא איך קען אריינגיין איך קען ארויסגיין איך קען אריינגיין איך קען ארויסגיין כ'האב נישט דא קיין עקירה זאלסט מיך קענען מחייב זיין ווען איך שטעל מיך אפ און איך מאך יעצט א פרישע עקירה כ'הייב אן די גאנצע מעשה פון פריש כ'מאך יעצט א פרישע עקירה יא על מנת להוציא און נאכדעם וועט זיין א פרישע הנחה און דעמאלטס קענסטו מיך מחייב זיין אבער ווילאנג איך בין סטאק אין מיין ערשטע עקירה, אפילו איך גיי אריין איך גיי ארויס איך גיי אריין איך גיי ארויס איך האב קיינמאל נישט געמאכט קיין נייע עקירה, די עקירה קען נישט הייסן עקירה של מלאכה. דאס איז די חידוש דין דא פון רבי יוחנן. אמר אביי, האט אביי געזאגט, דאס וואס דו ווילסט אים מחייב זיין, איינמאל ער האט זיך אפגעשטעלט און ער האט געמאכט א נייע עקירה, דאס איז נאר והוא שעמד לפוש, ווען דער מענטש האט זיך אפגעשטעלט זיך אפצורוען, אז א מענטש שטעלט זיך אפ זיך אפצורוען איז. שטעלט זיך אפ די אריגינעלע עקירה, ס'הייסט א ריכטיגע הנחה, איך בין דן, און מיין ערשטע מעשה איז יעצט פערטיג, און אויב הייב איך עס יעצט אויף, איז עס א נייע זאך. וואס וואס איז די פארקערטע פון לפוש? דאס איז לכתף, ווען א מענטש שטעלט זיך סתם אפ, ער וואקט ארום דעם קאווע, אדער לאמיר רעדן עפעס מער א שווערערע זאך, ער שלעפט א שווערן פעקל און ער שטעלט זיך אפ פשוט צו פיקסן זיין אקסל, האט זיך קיינמאל נישט אפגעשטעלט די ערשטע עקירה, זיך פיקסן ווען איך טו זאכן צו מחזק זיין מיין ארגינעלע עקירה, מיין ארגינעלע הוצאה, איך בין ווייטער ממשיך מיין פריערדיגע עקירה, איך פרוביר מיך פשוט צו מאכן בעסער, דאס איז נישט קיין הנחה, דאס איז אלעס א קאנטיניועישאן פון זאכן וואס זענען געשען ביז יעצט, ממילא קוק איך נישט אן דאס וואס איך רו מיך אפ און איך גיי נאך דעם ווייטער ווי א נייע עקירה, קען איך דיר ווייטער נישט מחייב זיין, ממאי פון ווי האט אביי גענומען די קנייטש אז איך קען דיר נאר מחייב זיין ווען די הנחה איז געווען א הנחה וואס איז עומד לפוש מדאמר מר פון דעם וואס ער האט מקבל געווען פון זיין רעבין די הייליגע אמורא רבה האט ער האט ער מקבל געווען אינטערעסאנטע הלכות וואס האט ער מקבל געווען פון רבה אז תוך ד' אמות ווען א מענטש מאכט א העברה ברשות הרבים ד' אמות יא ער הייבט אויף א חפץ אין רשות הרבים און די הנחה גייט זיין ברשות הרבים און ער טראגט עס ד' אמות, איז תוך ד' אמות, ווען ער האלט נאך אינמיטן די ד' אמות איז עמד לפוש, אויב האט ער זיך אפגעשטעלט זיך אפצוריען, פשט איז ער נישט געגאנגען קיין גאנצע ד' אמות אין א צי, און איינמאל כ'שטעל מיך אפ אינמיטן די ד' אמות זיך אפצוריען זאג איך כ'האב דא געמאכט אן עקירה, מיט א הנחה איז מיין אריגינעלע עקירה איז קיינמאל נישט געווען קיין עקירה וואס האט מיך געטראגן ד' אמות איז פטור לכתף, אויב שטעל איך מיך אפ אינמיטן די ד' אמות זיך זיך צו פיקסן, קוק איך עס נישט אן ווי א נייע הנחה און נאכדעם א נייע עקירה, קומט אויס כ'האב קיינמאל נישט אפגעשטעלט מיין הליכה פון ד' אמות, אין אזא פאל איז חייב, זאגט רבה ווייטער, חוץ לד' אמות, דער מענטש איז שוין אפגעגאנגען ד' אמות, איז עמד לפוש, אויב שטעלט ער זיך אפ זיך אפצוריען, הייסט עס א גוטע הנחה, איז חייב, ווערט ער חייב, ווייל ער האט דאך געגאנגען ד' אמות, און יעצט שטעלט ער זיך אפ אפריען, ער שטעלט זיך אפ אפריען, האט ער געמאכט א הנחה און די מלאכה איז פערטיג, לכתף אויב האט ער זיך נאר אפגעשטעלט לכתף אויב האט ער זיך נאר אפגעשטעלט זיך צו פיקסן האט ער נאך קיין הנחה קיינמאל נישט געמאכט, זאגט רש"י אויב קומט יעצט א צווייטער און נעמט עס איבער און דער מענטש קומט אויס ער האט קיינמאל נישט געמאכט קיין הנחה ברשות הרבים ער האט קיינמאל נישט אנגעקומען צו א מצב פון הנחה ער האט טאקע געמאכט אן עקירה ער האט טאקע געגאנגען ד' אמות אבער קיין הנחה האט ער קיינמאל נישט געמאכט און ער האט קיינמאל נישט געמאכט קיין הנחה איז עס פטור. פרעגט אונז די גמרא מאי קמשמע לן, וואס איז די גאנצע חידוש דא פון די הלכה יעצט פון רבי יוחנן וואס אונז זאגן מיר היה טעון אוכלין ומשקין, אלעס וואס אונז רעדן מיר דא אויס זייער שיין איז שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך, אז ווען מיין אריגינעלע עקירה איז נישט אויפן פלאן אז דא זאל זיין א הוצאה איז אפילו שפעטער איז דא א הוצאה קען איך נישט נוצן די עקירה ווייל ס'איז נישט קיין מלאכת מחשבת. והא אמרה רבי יוחנן חדא זימנא, אונז האבן שוין געהאט א מאל וואס רבי יוחנן האט געזאגט די הלכה, דאמר רב ספרא, אמר ר' אבא, אמר רבי יוחנן, ממש זייער קלאר די דין, המעביר חפצים מזוית לזוית, א מענטש האט געטראגן חפצים פון איין עק פון זיין צימער צום אנדערן עק פון זיין צימער, פשט איז די עקירה איז נישט געווען קיין עקירה על מנת להוציא, ונמלך עליהן, נאכדעם האט ער זיך בארעכנט נאכדעם וואס ער האט שוין געמאכט די עקירה. עס איז שוין געליגן אין זיין האנט, האט ער זיך בארעכנט, והוציאן, ער טראגט עס ארויס, איז פטור, איז ער פטור, פארוואס, שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך, ממילא וואס דארף מיך רבי יוחנן איבער זאגן, ער פארציילט מיר צוויי סינעריאוס, און ביידע זענען דעם זעלבן דין, וואס פעלט עס אויס, איינמאל איך כאפ דעם יסוד, קען איך עס שוין עפלייען איבעראל וואו עס איז גילטיג, ענטפערט די גמרא. אמוראי נינהו, דאס זענען צוויי אמוראים וואס האבן מקבל געווען די זעלבע הלכה פון רבי יוחנן, רבי יוחנן האט עס טאקע נישט געזאגט צוויימאל, רבי יוחנן האט עס געזאגט אין עסענס, האט ער געגעבן דעם יסוד אז אויב איך נוץ אן עקירה וואס האט נישט געהאט קיין מלאכת מחשבת קען איך נישט מיט דעם מחייב זיין, און מר אמר לה בהאי לישנא, מר אמר לה בהאי לישנא, יעדער איינער האט עס שוין אריינגעשטעלט, יעדער איינער האט עס שוין אריינגעשטעלט אין אזא סארט הלכה וואס ער האט פארשטאנען אז עס וועט זיין די בעסטע עס מסביר צו זיין, אבער בעיקרון. טאקע מיט פון רבי יוחנן אליין האט מען נאר געהערט דעם יסוד און רבי יוחנן האט עס נאר געזאגט איין מאל און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.